איך גיי זאגן א הספד אויף הרב רבי אריה לייביש בן רבי אלחנן חיים זכרונו לברכה, ער איז געווען א מורה הוראה ביי די ארוינים, ער איז געווען א תלמיד חכם אבער ר' רבי שמואל דוד סאקס האט עהם געפסקנט און ער פלעגט אריינגיין פרעגן די שאלות און ארויסקומען מיט די תשובות, ער איז געשטארבן זייער יונג ער איז אין די זעכציגער ער איז אין די איסורי כריתות, כ'ווייס נישט צו ער איז געווען די רובע צו די נרבע, ביי רבי זיין שוואגער רבי זלמן לייב פיליפ אבער על כל פנים.

און ער שרייבט אז דער מענטש דארף אייביג נאכלויפן נאך די בעלי עבירות ער זאל זיי מחזיר בתשובה זיין, פונקט אזוי ווי א מענטש לויפט נאך נאך זיין לעבן, עס הייסט ער וויל לעבן. די זוהר איז אין פרשת תרומה און אנדערע פלעצער, און די חזל לערנען אונז אויכעט אין מסכת חגיגה דף טו עמוד א', זכה ווען איינער איז זוכה נוטל חלקו וחלק חברו בגן עדן, דאס איז. וואס די תורה לערנט אונז צדק צדק תרדוף, נישט גענוג אז דו ביסט א צדיק נאר תרדוף זאלסט נאכלויפן אנדערע אויכעט, אזוי טייטשט דער חידא, יעצט וועגן דעם שטייט צוויי מאל צדק צדק תרדוף למען תחיה, ווייל ווען איינער איז מזכה דעם רבים איז אין חטא בא על ידו, במילא דו זאלסט נאכלויפן יענעם. מזכה צו זיין, איז דו אליינס עסט נישט זינדיגן, עסטו האבן א חלק אין גן עדן, עסט נאך האבן זיין יענעמ'ס חלק אויכעט, ווייל דו האסט יענעם מחזיר בתשובה געווען. וירשת את הארץ, דאס מיינט מען ארץ החיים, דער גן עדן, אשר השם אלוקיך נותן לך, זאגט ער אזוי, כי ככל שהאדם מרבה זכויות הוא בונה בתים ועליות מרווחים בגן עדן, פון ווי מער א מענטש איז מרבה זכויות בויעט ער הייזער, און שטאקן, שטאקיגע הייזער, ברייטע, אין גן עדן, כי אין הקדוש ברוך הוא מקפח אפילו שכר שיחה קלה שאדם עושה למען זכות הרבים. דער אייבערשטער איז נישט מקפח א קליינע זאך וואס ער טוט אויף זכות הרבים. בריסקער רב האט אמאל געזאגט, מען האט אים געפרעגט וואס איז א סגולה צו האבן וואוילע קינדער, האט ער געזאגט אז מען זאל מזכה זיין דעם רבים, ווייל שטייט למען תחיה וירשת את הארץ, דעמאלטס וועסטו זיין זיכער אז דיינע קינדער וועלן אויכעט זיין וואוילע.

כך העם כולו הוא כגוף אחד, די גאנצע אידישע פאלק איז ווי איין גוף ואישים נפרדים בו, און ס'איז אפגעטיילט עקסטרע מענטשן, וכל איש צריך למלא את תעודתו, יעדער מענטש מוז פארפילן זיין תעודה, זיין וואס מען פארלאנגט פון אים, זאגט ער אזוי, ואם היו בני תורה עמלים בתורה לאמיתו, ווען די בני תורה וואלטן זיך באמת געפלאגט אויף די תורה אזוי ווי עס דארף צו זיין, נישט אז זיי וואלטן געווען ביזי לייגן די היטן אין זיבן כוללים און קאלעקטן די געלט און יעדע שעה גיין עס אראפ נעמען אז מען זאל נישט כאפן אז זיי זענען נישט דארט געווען, היו מצילים ילדים הרבה ואנשים הרבה מהרהורי עבירה כפירה כיוצא בו, וואלטן זיי אפגעהיטן קינדער אסאך קינדער און מענטשן פון הרהורי עבירה און.

וכמו כן יש רשמים על הרחוקים שאין עין ואין הרואה מרגשת בהם לדקותם. דער חזון איש איז דאך אזוי הייליג גערעכט, איך בין דא, מען האט מיך גערופן יעצט, איך בין אין אריזאנע, האט מען מיך גערופן איך זאל קומען אויף א שטאט וואס הייסט סעינט דזשארדזש, בקיצור דארט איז אזוי אויסגעטון פון אידישקייט, איך זאג אייך באמת, מען קען דערקענען א חילוק, למשל אין פיניקס איז דא א כולל, אין טוסאן איז שוין היינט דא א כולל, מען גייט עפענען א ישיבה, ס'איז דא א בית מדרש וואס דאס הייסט חפץ חיים. מען קען דערקענען די גאנצע סביבה, גייסט אריין א כשר'ן סטאר, ס'איז אלעס איז אנדערש, איז למעשה איז די עיקר זאגט דער חזון איש מען זאל מזכה זיין דעם רבים איז לערנען תורה, אז ס'וועט זיין בני תורה דעמאלטס וועט זיין די גאנצע סביבה א זיכוי את הרבים, פון בעלזער רב זאגט מען אויך נאך אז א איד אין בעלז טוט זיך אן א קנעפל אויפן העמד שמד'ט זיך א אנדערע איד אין בארלין. אזוי גאנץ כלל ישראל איז איינס. ס'איז געווען אויכעט אז א גאנצע מאוומענט איז געגאנגען צום חזון איש זאגן אז מ'וויל מזכה זיין דעם רבים, ארום גיין מיט אלעם, העלפן פאר מענטשן. זענען זיי געגאנגען פרעגן דעם חזון איש וואס זיי זאלן טון, האט ער זיי געענטפערט זיצטס און לערנט פלייסיג, הזיכוי הכי גדול לכלל ישראל היא, גרעסטע זכות פאר כלל ישראל איז לזכות את כלל ישראל בגדולי ישראל, מען זאל זען עס זאל זיין גדולי ישראל, זאגט ער, זאגט דער חזון איש, לאזטס ענק אפ פון די עסקנות, גייטס צוריק צום לערנען, און יעדער פון ענק וואס וועט אויסוואקסן א תלמיד חכם דאס איז דער גרעסטער זיכוי פארן דור. מען דערציילט א מעשה, מען האט אמאל געפרעגט, ס'איז געווען ר' אהרן קארלינער געהאט טויזענטער בעלי תשובות, האט מען אים געפרעגט, וויאזוי האסטו דאס געמאכט? ווי האסטו געהאט צייט צו דעם? האט ער געזאגט, כ'האב זיי נישט געמאכט, כ'בין געזעסן און מתפלל געווען אויף זיי, און כ'האב געלערנט תורה לשמה, און דאס האט עס געהאלפן. יעצט, אונז האבן מיר דא א גרויסן תלמיד חכם וואס ער איז יעצט אוועק, תלמיד חכם שמת הכל קרוביו, און מ'דארף זאגן א שטיקל הספד אויף ר' לייביש'ן. רב לייביש, רב לייביש, רב לייביש, דו ביסט אזא גרויסער תלמיד חכם, דו האסט דיך אריינגעלאזט אין די אהרונים זאלוינים מלחמה, און מענדעלע חזיר האט מען נישט געקענט מאכן רב אין ווילימסבורג, ווייל מענדעלע חזיר האט נישט געהאט דעמאלטס דעם קרעדיביליטי ווי דו. געגאנגען רב אהרן, ער האט דיך אויפגענומען, ער האט דיך געמאכט אז דו זאלסט זיין רב. דיין טייטל איז דומ"ץ מאנטיסעלא, ורב בבית המדרש ויואל משה. פארוואס? ווייל אהרן האט געוואלט אז ער זאל איבערנעמען ווילימסבורג אויך. דער סיגוטער האט געזאגט ליסן דו האסט איין שטאט וועהל דיר אויס קרית יואל אדער ווילימסבורג האט ער זיך אויסגעוועהלט קרית יואל. נאכדעם איז דער סיגוטער געגאנגען און האט אריינגעשטעלט זיין זון נו אז ער האט אריינגעשטעלט זיין זון איז געגאנגען אהרן האט אריינגעשטעלט זיין זון מענדעלען אויכעט. א דיין האט ער אבער נישט געקענט אריינשטעלן ווייל ער דא האט ער דעם טאטען געפראסקעט. און ער האלט זיך פאר א תלמיד פונעם סאטמארע דיין, פון רבי ישראל חיים מנשה, און ער איז געווען דארטן ביי זיין ישיבה און ראש הכולל, איז האט ער דאך נישט געוואלט צו זיין געהארגעט א כהן ונביא אין איין פלאץ, אזא רשע איז ער נאך אויך נישט דער אהרן, האט ער געזאגט פיין, ער וועט אים אריינשטעלן נאר אלץ אלץ א דיין. בקיצור, ער מוז דאך דארט האבן אן ערנסטן מענטש ווייל מ'האט דאך געלאכט פון מענדעלע, יעדער האט דאך געוויסט זיין נאמען איז מענדעלע, ראבער מענדעלע, חזר, בקיצור האט ער זיך מיאוס'ערהייט אריין געשטעלט רב לייביש'ן, דער רב לייביש ער איז געווען די שפיגעלע פון די זאך, ער האט געעפענט א שול וואס מ'האט נישט אריין געלאזט נאר ווער ס'רעדט נישט אפילו בין גברא לגברא, און ביי די וועי איך האב אויך געוואלט דארט אריין גיין נאכן חרם כ'האב נאר נישט געוויסט אז דאס האט צו טוהן מיט אהרן'ן און מיט מענדעלען. ממילא האב איך אים געבעטן איך וויל אריינגיין האט ער מיר ריפיוזד ער האט געזאגט ניין דו ביסט אין חרם איר פארשטייט וואס דא גייט פאר באט עניוועי איז ער איז געווען דער פראנט ראנער פאר אהרן'ן פאר זיין שייגעץ שטיק אז מ'זאל מענדעלע ראבערן כשר'ן אין ווילימסבורג נאכדעם עטס האטס אוודאי געזעהן אפאר וואכן צוריק איז געווען א פיקטשער ווי ער פארט מיט א פרייוועט דזשעט מ'האט געזאגט אז אין קר י אז די שחיטה איז נבילה אלע דיינים האבן געזאגט פאר רבי אהרן מ'דארף צושפארן די שחיטה די ס'איז שוין געגאנגען עבאוו אלל. ווי מען זאגט אווערבאורד, איז וועם האט ער אנגעכאפט? ער האט אנגעכאפט רב לייביש און מען גייט ארויפפארן כשר'ן די בהמות, סאו בעיסיקלי וואס רב לייביש איז דא געווען איז איין שמאטע צו כשר'ן אלע זיינע שייגעץ שטיק, און דאס איז א מורא'דיגע ווייטאג צו נעמען אזא געלונגענע מענטש און אים אזוי משפיל זיין, פארוואס עסט מען אונז היינט דאס פלייש פון רב אהרן דער וואס עסט די בהמה פלייש זיינע? ווייל מ'האט געוואוסט רב לייביש איז געפארן ס'איז געווען א פיקטשער ווי ער זיצט אין פליגער. כ'האב דעמאלטס אפילו אנגעזאגט זע אז אהרן זאל דיך נישט טאטשן און דו זאלסט נישט טאטשן רב אהרן. ס'איז ממש א שרעק וואס מ'האט געטון מיט אים. ער איז זעהר א געלונגענער מענטש און מ'האט פון אים געמאכט אש און פארעך. יעצט איך וויל רעדן אביסל. פאריגע וואך איז געשטאנען וזבחת מבקרך מצאנך כאשר צויתיך דאס איז אין קאפיטל יב פסוק כא זאגט דארטן דער רמבם אין הלכות שחיטה פרק א. מצוות עשה שישחוט מי שירצה לאכול בשר בהמה חיה ועוף ואחר כך יאכל, ס'איז א מצוות עשה אז מ'זאל שעכטן ווער ס'וויל עסן בשר בהמה חיה ועוף און נאכדעם קען ער עסן, שנאמר וזבחת מבקרך ומצאנך. יעצט ס'איז א גאנצע אריכות, ס'איז געווען צייטן וואס מ'האט נישט געקענט, מ'האט געמוזט ברענגען נאר פארן מזבח און דארט שעכטן, דא האט די תורה מתיר געווען אז מ'מעג עסן אויב מ'וויל. אבער מען מוז שעכטן. יעצט די רמבן אין אגרת הקודש אין פרק ד', דאס איז דער באקאנטע רמבן וועגן זיווג שבין איש לאשתו, דאס איז אגרת הקודש, אין דעם דארף מען נאך אויכעט האבן א גרויסן תיקון, ווייל די וואך האט מיך אפגעקאלט גראדע א אינגערמאן וואס זעהט אויס צו זיין א פיינער אינגערמאן, אבער הער אויס, יעדער מענטש ווי האט דאך א יצר הרע, זאגט ער מען האט אים, דער מדריך האט מיט אים אזוי שווער געלערנט,

ניין מען טוט נישט עבירות, די גרעסטע מצוה וואס איז דא, ס'איז די ערשטע אין די תורה, דער מיטלער רבי ברענגט אז משה רבינו זיצט נאך היינט און לערנט, שוין פֿיר טויזנט יאר וואס משה רבינו איז נישט דא זיצט ער און ער לערנט און נאכנישט דורך געגאנגען אפילו די ערשטע מצוה פון פרו ורבו, אזוי ברענגט ער אין גן עדן זיצט מען און מען לערנט סודות איבער סודות. סאו מען דארף נישט וויינען, און די זעלבע פאר דעם אינגערמאן, מען האט אים אנגעזאגט אזויפיל זאכן, איך וויל נישט נאכזאגן אויפן האטליין, ס'דאך א פאבליק האטליין וואס בחורים הערן עס, איך זאג אים באמת רבותי עס דארף א מורא'דיגן תיקון, און דעם קומט ארויס אזאלכע חזקאל טייטלבוים'ס גייען וואוינען מיט די אייגענע שוועגער, עניוועי. אדער דער משה אלי' טייטלבוים נעמט בחורים פון די ישיבה. עניוועי, איז זאגט דער הייליגער רמב"ן, והנה הקדוש ברוך הוא כל דרכיו משפט, דעם אייבערשטנ'ס וועגן זענען אלע דרכיו משפט, ציוה לשחוט בהמות להאכילנו, אז אונז זאל מיר קענען עסן, ומה לו לזה, פארוואס האט עס דער אייבערשטער געדארפט טון, טוב, ס'וואלט ווען בעסער געווען, היותנו ניזונים בפירות ומגדים וואלט געגעסן פרוכט, און זיסע זאכן, ומה לו להפקיר דם בהמות וחיות לצער צער גדול, וואס האט דער אייבישטער געדארפט מפקיר זיין דאס בלוט פון בהמות און חיות מיט אזא גרויסן צער, זאגט דער הייליגער רמב"ן דע אז עס איז אין כי אלה מוסדות עולם, דער אייביש דאס איז די מוסדות פון די וועלט, די די זוילן פון די וועלט. שהשם יתברך מיטיב לכל בריה, דער אייבערשטער איז מיטיב פאר יעדע בריה, ומרחם על כל בריותיו איז מרחם אויף אלע בריות, ועל זה אמר, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, דער אייבערשטער איז גוט צו אלעם און ער האט רחמנות אויף אלע זיינע מעשים, הודיע בפסוק זה, מיט דעם פסוק לאזט מען אונז וויסן, כי שחיטת בעלי חיים ואכילתם על ידי בני אדם. דאס וואס מען שעכט א בעלי חיים און דאס וואס מען עסט דורך מענטשן שעכט מען זיי און מען עסט עס איז לטובת בעלי חיים אי דאס איז גאר א טובה פאר די בעלי חיים וחמלה ורחמים עליהם ס'איז א חמלה און א רחמים אויף זיי און ער זאגט דארטן ווייל מיט דעם האט עס אן עליה ווייל א בהמה איז נאר א בהמה און אזוי גייט עס אריין צו א מענטש וואס דער מענטש עסט און ער דינט דעם אייבערשטן ווערט ער נתעלה יעצט אין ספר שערי אורה פון רבי יוסף גיקטיליא און ס'ווערט אויך געברענגט אין ספר מקדש מעט אויפן פסוק פון תהלים קפיטל קמ"ה פסוק ט', עס ווערט אויך געברענגט אין יפה ללב אין יו"ד אויף דף י"א עמוד א' שטייט אזוי, וזאת תורת הבהמה והעוף, הנני פותח לך מפתח גדול, כ'עפן דיר א גרויסן עפענונג, מה ראה השם יתברך לצוות בתורה לשחוט בעלי חיים לאכילת אדם. פארוואס האט דער אייבערשטער געהייסן מען זאל שעכטן בעלי חיים, מען זאל געבן צו עסן פאר א מענטש, והלא כתוב טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו, ואם הוא מרחם, אויב ער איז מרחם, היכי דמי לשחוט הבהמה לאכילת אדם, ואיה רחמי ה' יתברך, אלא סוד הוא ראש הפסוק, שאמר בו, טוב ה' לכל, דער סוד איז דערפון ווייל דער פסוק הייבט אן טוב ה' לכל, נאכדעם רחמיו על כל מעשיו. זאגט ער, די פירוש איז אז דער אייבערשטער. האט זיך אויסגענומען ביי מעשה בראשית און ער האט געפרעגט די בהמות חיות ועופות וויאזוי וועט עטץ האבן אן עליה, וויאזוי וועט עטץ צוקומען אז עטץ זאלטס קענען גרעסער ווערן און שטייגן, דו האסט עטץ האטס דאך נישט קיין נשמה, די בהמה האט דאך נישט קיין נשמה, האט דער אייבישטער געזאגט איך וויל ביי די בריאת העולם אז מען זאל אהערשטעלן אלע בהמות, און ער האט זיי געפרעגט, אייבישטער האט זיי געפרעגט, רצונכם שישחוט האדם ויאכל אתכם? ווילט עטץ אז מען זאל ענק שעכטן און עסן, און דעמאלטס ותעלו ממדריגת בהמה שאינה יודעת כלום למדריגת אדם שיודע ומכיר את השם יתברך, וועטס ארויף גיין פון א מדריגה פון א בהמה וואס ס'ווייסט גארנישט צו א מדריגה וואס עטץ וועטס וויסן און קענען דעם אייבערשטן, הערט ווערטער, ואמרו הבהמות האבן די בהמות געזאגט. טוב ורחמים הוא עלינו, דאס איז גוט און רחמנות פאר אונז. שהרי כשאדם אוכל חלק מחלקי הבהמה חוזר ונהפך חלק מחלקי האדם, ווען א מענטש עסט א שטיק בהמה ווערט ער א חלק פון א מענטש, והרי נתעלה הבהמה להיות אדם, ושחיטתה רחמים היא לה, די שחיטה איז גאר א רחמנות פאר איר, דאס איז די גרעסטע רחמנות, שיצא מתורת בהמה ונכנסת. תורת אדם, ובדרך זה האדם מיתתו, דאס וואס דער מענטש טוט זי הרג'נען חיים הוא לו דאס איז גאר א חיים שעולה למדריגת המלאכים וזה סוד אדם ובהמה תושיע ה'. זאגט ער ווייטער, ס'איז א הייליגע ספר א קבלה ספר, דער ספר שערי אורה, ברענגט ער ווייטער, ולפי זה תבין וועסטו פארשטיין סוד השחיטה של בעלי חיים, וועסטו פארשטיין די סוד השחיטה פון די בעלי חיים שהכל מצד רחמים אלעס איז פון. מצד רחמנות, וזה הטעם דאס איז דער טעם שאסור לעם הארץ לאכול בשר, אן עם הארץ טאר נישט עסן פלייש, לפי שלא ציוותה תורה לשחוט אלא למי שיודע התורה, שעכטן מעג נאר איינער ווער ס'קען די תורה, ס'הייסט נישט נאר שעכטן נאר עסן אויכעט, באלד וועמיר זעהן צוויי זאכן. קודם דער שוחט מוז זיין א בן תורה, פארשטייט זיך נישט איינער וואס לויפט ארום מיט זונות צו מאווי האוזעס צו כדומה, און צווייטענס מען טאר נישט שעכטן נאר פאר איינער וואס איז א בן תורה, דאס הייסט איינער האט געזאגט ער גייט כשר'ן אלע פלייש אין אמעריקע און ער האט זיך איינגערעדט אז מען מעג דאס, עניוועי. איז שנאמר וואס עס שטייט וזאת תורת הבהמה חיה ועוף, די תורה, די בהמה מעג מען די חי ועוף נאר פאר איינעם כל העוסק בתורה מותר לו לאכול בשר, ועל כן עם הארץ אסור לאכול בשר עם הארץ טאר נישט עסן פלייש מפני שהוא כבהמה, ער איז דאך פונקט ווי א בהמה ואין בו נשמה, ולא ציוו לשחוט הבהמה כדי שתאכל אותה בהמה אחרת, מען האט נישט געהייסן אז מען זאל. שעכטן איין בהמה פאר א אן אנדערע בהמה זאל האבן וואס צו עסן, איא? אזוי זאגט ער. יעצט אין ספר שאלות ותשובות גינת ורדים אין כלל אורח חיים ב' דף ט"ו שרייבט מען נאך צו נאך אביסל אויכעט. אונז ווייס מיר אז ס'איז געוען א מעשה אין די הייליגע גמרא אין מסכת בבא מציעא דף פ"ה עמוד ב', אז ס'איז געווען א קעלבעלע וואס א שוחט האט אים געוואלט שעכטן, האט ער זיך ארויסגעריסן און ער איז געלאפן אין די שויס פון רבי פון רבינו הקדוש אז ער זאל נישט לאזן אז ער זאל אים שעכטן, ער האט געבעטן רחמנות, איז געגאנגען רבי רבינו הקדוש, ער האט עס צוריק איבערגעגעבן פאר די שוחטים אויפן פלאץ, און. ער האט געזאגט גיי צו די שחיטה כי לכך נוצרת וועגן דעם ביסטו באשאפן געווארן. יעצט ברענגט דארט די גמרא אז רבי איז געשטראפט געווארן דרײַצן יאר מיט יאמערליכע יסורים, זעקס יאר האט ער געהאט קידני סטאונס אין די כליות, אין די נירן האט ער געהאט שטיינער, קידני סטאונס ווער ס'האט דאס ווייסט וואס דאס איז, היינט איז שוין דא מעדעצינען וואס מ'קען עס צו צוברעכן צי כדומה אבער דאס איז געפערליכע יסורים. און זיבן יאר האט ער געהאט ציין ווייטאג, יעצט דא זאגט דאך די גמרא אז ס'איז דא וואס זאגן פארקערט אז זיבן יאר האט ער געליטן פון אבני כליות און זעקס יאר פון ציין ווייטאג, יעצט איז מסביר די ספר גינת ורודים א מורא'דיגע זאך, וואס האט דער עגל געוואלט און וואס האט רבי געוואלט, דער עגל האט געוואלט אז רבי זאל פועל'ן פאר'ן אז אזויפיל זאל זיין אז ער זאל כאטש צוקומען, אז א תלמיד חכם זאל אים עסן, ער זאל צוקומען כאטש צו אידן אז זאלן אים עסן און נישט קיין גויים, און דאס איז וואס דער עגל האט געוואלט, ער האט געקענט באשטיין דורכצוגיין די שחיטה ווייל דאס איז זיין עליה, פונקט ווי ווען איינער זאגט ער גייט אריין אין שפיטאל און די דאקטער זאגט ער האט קענסער אויף די פיס צי ס'גייט נישט דורך די בלוט ווייל ער האט צוקער, ער איז מער ווי גליקליך און צופרידן אז מ'זאל אים אראפנעמען די פיס אזוי בלייבט ער כאטש לעבן, איז דאס האט דער עגל געוואלט. און ווייל רבי האט נישט געמאכט זיכער און בארואיגט דעם עגל און געזאגט פאר דעם עגל, הער מיך אויס, כ'וועל זען, כ'וועל זאגן א תפילה אדער כ'וועל עס געבן צום שוחט, כ'וועל זאגן ער זאל עס געבן פאר אידן, צי פאר תלמידי חכמים, וועגן דעם איז ער געשטראפט געווארן. וועגן דעם שטייט אויך אין די גמרא אז רבי האט עס גראד איבערגעגעבן פאר די שוחטים. לאלתר שטייט איז במילא דער לאלתר, דאס איז געווען דער פגם וואס רבי רבינו הקדוש האט געהאט. יעצט דער עמדן אין תשובות שאילת יעב"ץ אין סימן קו"ף י' ברענגט אויך צו די מעשה פון די גמרא און ער זאגט נאך א קנייטש וואס מען דארף דא וויסן, אוואדי יעדע בהמה ווייסט אז ס'איז אים בעסער. מען זאל אים שעכטן, ווען נישט שטארבט ער דאך עניוועי, ער פאלט אראפ ערגעץ, און נאכדעם וואס געשעהט מיט אים, אזוי שעכט מען אים, מ'עסט אים אויף, האט ער א תיקון, אפילו ביי די ברכה האט ער א גרויסן תיקון, און ר' נחמן פון ברסלב זאגט אין ספר ליקוטי מוהר"ן אז דער שוחט דורך די ברכה איז מעלה די גאנצע בהמה, און מען דארף נישט מאכן יעדן מאל א עקסטערע ברכה, מען קען מאכן איין מאל א גאנצן טאג, ווייל דאס איז אזא גרויסע עליה, אז אלעס וואס ער טוט דעמאלטס טאג ווערט נתעל. סאו דאס איז אמאל זיכער אז נישט דאס האט דער בהמה געוואלט מען זאל אים סתם אזוי נישט שעכטן, זאגט ער נאר א מורא'דיגע זאך, ער זאגט אז ווייל רבי איז געווען א גברא רבה און ער האט געקענט משיג זיין דעם סוד פון דעם עגל, וואסער א גלגול דאס איז, ווייל קיין שום עגל לויפט דאך נישט אריין אין שול, האט ער דאך געדארפט גראד קוקן וועלעכע נפש פון א איד ס'איז אריינגעגאנגען אין אים, און ער האט פשוט געבעטן א תיקון פון רבי'ן. אז ער זאל הערן א דבר תורה, צו ער זאל הערן א דבר שבקדושה אין א בית מדרש, מען זאל אים נישט ארויסווארפן פון שול, אזוי ווי מען האט מיך ארויסגעווארפן פון אלע שולן, איז במילא עט ער אים געבן אזא תיקון אז ער זאל נישט דארפן נאכאמאל מגולגל ווערן, נאר מיט דעם זאל ער שוין אינגאנצן, ווי מען זאגט, ארויפגיין צו זיין געהעריגן פלאץ. סאו דאס דארף מען אויך וויסן. מען דארף וויסן אז דא רעדט מען צו גיין געבן בהמה פלייש פאר גאנץ אמעריקע. פאר יעדן מענטש, דו טארסט דאס נישט טון. יעצט, אין ספר פלא יועץ אין ערך רחמנות ברענגט ער אז דער עגל האט טאקע געהאט א נשמה, א גרויסע נשמה, און ער האט טאקע געוואלט אז רבי זאל אים געבן אן עליה דורך די שחיטה, וואס טייטש מיט דעם וואס ער וועט אריינקומען אין שול און ער וועט בעטן ביי רבי'ן רחמים, וועט רבי מתפלל זיין. און אזוי ווי רבי האט נישט מתפלל געווען, דאס איז געווען די יסורים וואס רבי האט געמוזט מיטמאכן, און אזוי זאגט אויך די ספר בניהו בן יהוידע אין בבא מציעא דף פ"ה עמוד ב'. ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, מען קען דא זען אז רבי האט געליטן זעקס און זיבן, דרייצן יאר יסורים, עטס ווייסט וואס דאס הייסט? דאס הייסט אז אזויפיל יארן ליידן נעבעך די בהמות אויכעט יסורים, אויף וואס עפעס האט ער געליטן פונקט דרייצן יאר? זעט אויס וויבאלד ער האט. געגעבן גראד פארן שוחט מען האט עס נישט געגעבן קיין תיקון איז די דרייצן יאר פון רבי'ן האט אפגעווישט די דרייצן יאר וואס די בהמה האט געליטן יסורים צו עס האט געדארפט ליידן יסורים ס'איז מורא'דיגע זאכן וואס דא טוט זיך. יעצט ס'איז דא די צער בעלי חיים חברה וואס האבן זיך פארלייגט אויף אונז יעצט דאס איז אן אלטע חברה ס'האבן זיך שוין פארלייגט אין די צייט פון די דייטשן אויכעט זיי האבן געמאכט אלע מינע מיטלען אז מען זאל צונעמען די אידישע שחיטה פון אידן, זיי האבן אייביג געוואלט אויסרייסן אידישקייט, על כל פנים איז למעשה שפעטער האט זיך אויסגעוויזן אז די דייטשן וואס האבן געארבעט וועגן צער בעלי חיים, זיי האבן געהארגעט אידן מיט געוואלדיגע אכזריות מיט מיסות משונות צו כדומה, ווייל ס'ווערט געברענגט אז דאס וואס דער אייבערשטער האט אונז געהייסן אז מען זאל שעכטן, דאס איז ווייל די בהמה, ס'איז דא אין דעם אפאר מהלכים, אבער איינס איז אז די בהמה האט די ווייניגסטע, צער, געט א שנייד אריין און ס'איז שוין נישט דא. ס'איז די זעלבע ווי ס'ווערט געברענגט אז אין די גמרא אז ס'איז געווען איינער וואס האט איינעם אפגעשניטן דעם קאפ מיט זייער א שארפן מעסער, האט ער דאך געשפירט נאר ווי ס'דורך א שטיק קאלטקייט. על כל פנים, ס'איז דא אין דעם א גאנץ אריכות אבער כ'וויל נישט אריינגיין. כ'וויל קומען צום פונקט. די פונקט וואס איך וויל קומען צו איז, די דיינים האבן געזאגט אז אלע שחיטה פון רבנות איז נבילה טריפה, ווייל ס'איז געווען איינער וואס האט געשאכטן אין אין טעקסעס, אין טעקסעס האט רב אהרן איינגערעדט אז ס'איז דא שחיטה מונחת, און ביי די וועי איך וויל ענק נאכאמאל זאגן ס'איז נישט דא אזא זאך, מיעלמארט האט אויף דעם פארלוירן מיליאנען, און חוץ פון דעם אז שטעכט מען דארטן אין די בהמה אז די פלייש זאל זיין רויט, און דאס קען זיין לויט דעם העלפט נישט די זאלצן אויך נישט, ס'איז געמאכט אז די בלוט זאל איבערבלייבן אין די פלייש. על כל פנים דאס האט נישט געבאדערט רב אהרן, געבאדערט האט אים נאר אז מילמארט האט אים געזאגט אז די ביזנעס איז אווער, קיינער קויפט נישט מונחת מיט די אלע מעשות. עניוועי, מען זעהט אויף די אלע וואס זיי שעכטן, ס'איז דא איינער וואס האט אריין געלייגט ווידיאוס, מען זעהט אז מען שעכט נישט געהעריג די בהמות, די בהמות ווארפן זיך נאך, זיי שטעלן זיך נאך אויף, זיי וואקן ארום נאכדעם וואס זיי זענען אפגעשאכטן, און רב אהרן קען גארנישט זאגן ווייל דו ווילסט געבן פאר אמעריקע פלייש, נו טריי עס אויס, ס'האבן עס פריעריגע אויכעט אויסגעטרייט. דער רב הכולל רבי יעקב יוסף מיט נאך אנדערע, קיינער האט נישט מצליח געווען. אמעריקע איז א סטרא אחרא'דיגע לאנד, ס'איז אונטערגעווארפן אונטער דער סטרא אחרא אונטער די אלע טומאות וואס ס'איז דא, פאפער רב, דער ויחי יוסף האט אמאל געזאגט, כ'האב עס געהערט פון אים, ווען דער אייבערשטער וואלט ווען געגעבן היינט די תורה וואלט ער נישט געדארפט שרייבן כמעשה ארץ מצרים, ער וואלט געקענט שרייבן כמעשה אמעריקע, ס'איז פיל מיט זנות, ס'איז פיל מיט. מאכלות אסירות, גאנץ אמעריקע האט זיך נישט געהאלטן וועגן דעם ווייל ס'איז געווען מאכלות אסירות, און ס'איז אויכעט געווען פראבלעמען מיט שמירת שבת. שמירת שבת איז היינט ברוך השם שוין אין ארדענונג, אויכעט נאר ווייל די גאווערמענט האט געפעסט א שבת לאו, ווייל ס'איז געווען אסאך אידן האט מען געפייערט, אבער למעשה ווען נישט דאס וואלט מען היינט אויכעט געמוזט ארבעטן אין אמעריקע אום שבת, אונז זעמיר נישט בעסער ווי די פריעריגע, און למעשה ברוך השם שמירת שבת איז דא, אבער. די מאכלות אסירות איז ווייטער אין דר'ערד, טיף טייער אין דר'ערד. איז צוגעגאנגען רב אהרן, און ער האט גענוצט רב לייביש'ן פאר זיין פראנט ראנער, און ער האט אים ארויף געזעצט מיט זיך אויפ'ן פליגער און מ'איז אראפגעפארן, ווייל וואס ס'איז געווען איז, ס'איז געווען א שוחט וואס ער האט אלע בהמות געמאכט כשר, און דאס איז געווען ביי די שחיטה מונחת אין טעקסעס. די רבנים האבן אים ארויסגעווארפן, און מ'איז געגאנגען מ'האט אים געטרענספערט צו מיעלמארט אין. אפ נארט, כ'ווייס נישט פונקטליך אויף וועלכן שלאכט שטיבל, צו אין טשיקאגא צו אין א אנדערע, און דער סוף איז געווען אז די דיינים האבן געזאגט אז טאמער ער בלייבט שוחט, איז דאס פלייש טרייפה. איז מען אראפגעפארן, רב אהרן האט מיטגענומען רב לייביש'ן, און מ'איז צוריקגעקומען, ס'איז אלעס ברוך השם כשר, און ער האט געזאגט כ'וועל שוין שבת אלעס מסביר זיין, דער שבת איז נאכנישט געקומען ווייל ער האט גארנישט מסביר געווען, און מ'האט נישט מעביר געווען דעם שוחט און מ'פרעסט פלייש. שוין, יעצט, דער רב לייביש האט געזאגט פאר זיינע קינדער אז דעם שבת גייט זיין גאר א גרויסער שבת אין הימל ווייל טאהשער רבי דארטן וועט מען מכבד זיין מיט לכו נרננה להשם. אה. בקיצור, איז געגאנגען דער רב לייביש שבת בייטאג און ער איז אויך ארויפגעגאנגען הערן וויאזוי טאהשער רבי דארטן דאווענט.
איז וויל איך ענק זאגן, יעדער האט זיך געפרייט, מען האט גענומען א בחור לייבי, מען האט אים אפגע'שחט'ן אין סקווער, מען האט אים גע'הרג'עט, מען האט פון אים געמאכט כל הדזשאוקס, מען האט אים מאלעסטעט אפאר יאר, און מען האט קאנעקשאנס מיטן דזשאדזש, און מענטשן האבן אפגעקלאפט זעה, זעה, דאס איז דורכגעפאלן, ביסט דורכגעפאלן, לאמיך דיר עפעס זאגן, ווען אונזערע הייליגע כלל ישראל די אידן זענען געגאנגען אין געטא, און זיי האבן געוואוסט מען גייט זיי הרג'ענען, זענען זיי געגאנגען מיט טלית און תפילין. אונז זעמיר קיינמאל נישט דורכגעפאלן ווען אונז האמיר געטון דעם רצון השם, אונז פאלמיר נאר דורך ווען אונז פאלן פון מיר אונטער אונז טוהן מיר נישט דעם רצון השם, אבער ווען אונז טוהן מיר דעם רצון השם זעמיר דורכגעפאלן, זעמיר דאך אויף דעם באשאפן געווארן. ס'איז געווען מענטשן, מ'זעהט פיקטשערס אין די מוזיעמס, זיי האבן אויסגעריסן די בארד מיט די פאות מיט די הענט, אונזער הייליגער רבי דער דברי יואל איז געגאנגען מיט א בארד, דער בעלזער רב האט זיך אפגעשוירן די בארד, אונזער רבי איז געגאנגען מיט א בארד, ער האט געזאגט זיי ווילן זאלן זיי מיך הרג'נען, איך נעם נישט אראפ די בארד. זיך צוגעדעקט מיט א טאש-טיכל און דער דייטש האט רחמנות געהאט און האט געזאגט, דאס איז איין שענע בארד. ס'איז א שיינע בארד. א איד וואס האט נישט געזינדיגט אין זיין לעבן. זיין צורה, ווער ס'קוקט אים אן זעט, ער זעט אויס ווי א קינד. ער זעט נישט אויס ווי אן אלטער איד. די צורה איז אזא הייליגע צורה ווי א קינד, א תינוק בן יומו וואס האט נישט פוגם געווען. האט אמאל געזאגט, ווען ער איז געווען בגילופין פורים, זיבן און זיבעציק דורות א קייט וואס זיי האבן נישט פוגם געווען. שטעל דיר פאר מיט וועם מ'האנדלט דא.

איך בין נישט דורכגעפאלן, לייבי איז נישט דורכגעפאלן, לייבי האט געטון וואס יעדער איד דארף טון, אז מען איז מכשיל מיט זנות דארף מען גיין צו די פאליס מען זאל יענעם אפשטעלן, אמאל געלונגט עס און אמאל נישט, סא אונז זעמיר נישט באזארגט מיט א דורכפאל, דער דורכפאל איז ווער ס'טוט נישט טוט דעם רצון השם האט מען געטון, אידן האבן זיך אייביג מוסר נפש געווען פארן אייבערשטן, זיי האבן זיך געקענט באהאלטן פון אידישקייט, ניין ניין ניין ניין אונז זעמיר שטאלץ יעצט. ס'איז געקומען נעבעך א פאל וואס זענען געווען אזעלכע זיסע צוויי מיידלעך וואס האבן געקענט זיין אידישע מאמעס, האבן געקענט ברענגען קינדער אויף די וועלט, זיי האבן געקענט ווי מען זאגט אויפשטעלן אידישע הייזער, און זיי אזוי ביטערליך אומגליקליך אוועקגעריסן געווארן. בקיצור, מען האט עס ארויפגעברענגט פארן בית דין של מעלה, וואס גייט דא פאר? האבן זיי אנגעהויבן צו וויינען ביים בית דין של מעלה, דו ווילסט אונז דן זיין? דער דברי יואל זאל זיין דער וואס זאל שטיין ביים בעלזן שם מעלה? דער מענטש איז דאך געווען א קדוש וטהור. נאנאנאנאנאנאנאנא אונז קען מען נישט שטיין ביי אים ביים בעלזן של מעלה, ער וועט אונז נישט פארשטיין. אונזער הייליגער רבי האט געזאגט אז א בחור וואס ער דרייווט צו א בחור וואס האט לייסענס זאל מען אים ארויסווארפן פון די ישיבה, כאטשיג ווערט נישט געלאזט ארויסווארפן אפילו מניוולים, דער רבי האט געזאגט איך האב מיט זיי ארבעטן. איך וועל האלטן אויף זיי עינא פקיחא, ער האט גענומען יחזקאל שמש צו זיי, אבער דרייווער לייסענס האט ער געזאגט דער מוז פארלאזן מיין ישיבה, יעדער ווייסט ווער דער רבי איז געווען, האבן די מיידלעך געשריגן רבונו של עולם ס'איז נישט קיין יושר, צו נעמען דעם אלטן סאטמאר רב ער וועט אונז דן זיין אויף אונזערע חטאים, נאו וועי, אונז וויל מיר דאס נישט, האט מען געזאגט פיין, מען וועט ברענגען א מענטש פון דעם דור, מען וועט ארויף ברענגען א רעבן פון דעם דור, וועם האבן זיי ארויף געברענגט? דעם טאהשער רעבן. טאהשער רבי למעשה ווער ס'האט אים געקענט פון נאנט ער האט יעדן איד ליב געהאט און כסדר מליץ יושר געווען און מליץ טוב געווען פאר יעדן איד און כ'דענק איין מאל האט ער געזאגט געווען זייער אן איידלער מענטש און ס'געווען דארטן די אחים ניימאן האבן אים געמאכט א שלאכט שטיבל זיי האבן געוואלט מ'זאל סופלייען גאנץ מאנטריאל מיט פלייש האט די רבי געזאגט אין מיין שטאט וועט עס נישט זיין מ'האט אריינגעלייגט אפאר מיליאן דאללער און ער האט עס נישט געלאזט איך געדענק ר' ישראל משה וואסנער האט געברענגט אן אינוועסטער וואס יענער האט געוואלט האדעווען פיש, ער האט געוואלט מאכן אזוי ווי ס'איז דא אסאך לאנד דארטן און די קליימעט איז גוט פאר האדעווען פיש האט ער געוואלט אויסלערנען וויאזוי מ'האדעוועט פיש מ'וואלט געמאכט מיליאנען א פיש פאנד האט די רבי געזאגט איך גיי נישט געבן צו עסן פאר אידן. כ'דארף, כ'האב א שחיטה, כ'האב מיינע מענטשן, ס'דארפן פיש, כ'האב מיינע מענטשן. הגם אין פיש איז דאך נישטא גארנישט, ס'איז אדער איז עס א כשר'ע פיש אדער נישט. דער איד האט געוויסט איך טאר פאר אידן נישט געבן צו עסן ווייל איך וועל דורכפאלן. איך האב אסאך גערעדט מיט אים, מיט רבי ישראל משה וואסנער, איך קען שרייבן, כ'האב אלעס פארשריבן, כ'קען שרייבן א ספר וועגן אים. איז למעשה. איז ער לאזט נישט געבן צו עסן פאר אידן קיין פיש, עניוועי, ער גען אויך אויכעט ווען מען האט אויף א איד גערעדט שלעכטס צו וואס האט ער אויסגעהערט און האט ער מוחה געווען ער האט געזאגט איך וויל נישט הערן דער איד האט אונז כסדר מליץ טוב געווען אזוי ווי דער הייליגער בארדיטשובער בימיו, האט ער אונז כסדר מליץ טוב געווען אז אידן זענען גוט און אידן זענען דורך געאנגען א לאגער איך האב אסאך מאל געהערט פון דעם זאכן עניוועי. איז למעשה האט מען אים ארויפגעברענגט, ער וועט פסק'ענען וואס איז מיט די מיידלעך. בקיצור, אזוי ווי מ'האט אים ארויפגעברענגט, זעהט זיך אויס אז דארט האט ער געטוישט די טעמע, און דאס וויל איך טאקע אנזאגן פאר טאהש, טאהש דו דארפסט וויסן ווי איידל און ווי הייליג דער רבי איז געווען, ווי ער האט קיינמאל נישט געהאט א קפידא פאר א איד, און אז מ'האט אים איבערגעבעטן האט ער געזאגט כ'האב דיר שוין לאנג מוחל געווען, זעהט זיך אויס אז דארט האט ער געטוישט, ווייל דארטן איז. אלעס איז כולו אמת, נישט דא מער די מעשות. די רבי האט מיר אמאל געזאגט, ס'איז געווען א איד וואס ער איז געווען א גנב, א גזלן, ער איז געשטארבן ערגעץ אין ניו דזשורסי, מ'האט געזאגט ער איז געגאנגען צו זונות, ס'איז נישט קיין חילוק, האט די רבי געזאגט, אז איך זאל זאגן א הספד פאר די מיטה, און איך זאל זאגן אסאך שבחים, ווייל וואס מ'זאגט דא הערט מען אין הימל. געווען דארטן הייסט די חברה קדישא מענטש מיט די לאנגע רויטע בארד איז צוגעקומען און האט געזאגט דו האסט דריי מינוט צו רעדן ווייל ס'איז פארן עלות און זאל מען מאכן די קבורה נאך ביינאכט ס'זאל נישט זיין קיין שאלה פון לא תלין. האט דער רבי זיך אנגערופן, ניין דו זאלסט זאגן וויפיל דו ווילסט, און איך האב גערעדט צען מינוט, דאס איז געווען טאהשער רבי, אבער דאס איז געווען דא אויף די וועלט שטייט מען מעג אביסל מגזם זיין, אבער אין יענע וועלט נישטא די מאנקי ביזנעס, טאהשער רבי האט זיך א דערזע געטאן מיט די גרויסע צדיקים און ער האט א זע געטאן, ער איז נאנט צום אייבערשטן כביכול, דער אייבערשטער איז מלא כל הארץ כבודו, אבער דארט איז נישטא אזויפיל א צמצום, האט ער געזאגט ניין ניין ניין דא וועל איך רעדן וואס מען דארף. און וואס דער אמת איז, האבן די מיידלעך אנגעהויבן צו וויינען, רבי האבן מיר דיך גערופן אז דו זאלסט אונז העלפן, דו מאכסט דאך נאך ארגער, זאגט ער, אויב אזוי זאג איך מיך אפ, וועט מען ארויפברענגען איינעם פון דעם דור, האט מען ארויפגעברענגט לייביש'ן, לייביש דער איז פון דעם דור, ער פארט מיט אהרן'ן מאכן א שחיטה, און ער פארט מיט זיין אלע טריפות צו כשר'ן, ער האט זיך אריינגעשטעלט דא אין די מלחמה מען זאל אריינברענגען מענדעלען, מען זאל מאכן מחלוקת אין די שטאט, מען זאל דעם דיין וויי טון. קום דו עס פסק'ענען. יעצט גיימיר זעהן וואס ער העט פסק'ענען. יעצט רבותי זענטס דאך אלע צופרידן מ'האמיר געכאפט פראסקעס ביי לייבין? קוק ווי דער אייבישטער פראסקעט אונז. מ'האט גענומען אזא טאהשער רב מ'האט אים אראפגענומען פון די מעפ, א איד וואס איז געזעסן ער האט מתפלל געווען כסדר פאר כלל ישראל, די לעצטע יארן האט ער שוין נישט געקענט אזוי מתפלל זיין האט ער געליטן יסורים פאר כלל ישראל, סאו דו רעדסט דא פון א איד וואס מ'האט אים אראפגענומען פון די מעפ ווייל ס'איז דא זנות? ס'דא מאכלות אסורות און קיינער זאגט אפילו נישט קיין ווארט, פארקערט יעדער גייט מיט מיטן מעין סטריעם, און נאכדעם ביסטו זייער זייער צופרידן, קוק וואס איז געשעהן ווייטער, מ'האט געכאפט נאך א דיין אויך, א וואוילער דיין, א וואוילער דיין, מ'האט אים געכאפט, מ'האט אים אויך אראפגענומען פון די מעפ, סאו איך זעה אז דר'עולם כאפט נאך נישט אז אונז האמיר זייער אויפגערעגט דעם אייבערשטן און ער איז זייער ברוגז און ס'איז אלץ סיגנאלן, אז נישט אייסיס מ'עט נישט ווארטן ביז אייסיס וועט אריינקומען אויף אמעריקע אונז אויס הרג'נען, ס'איז שוין געווען די וואך אין טעקסעס אויכעט דרייסיג קארס מיט הייזער אין די שטאט סען ענטאון וואס מ'האט ארויף געשריבן סוואסטיקעס און דזשוס און גאו האום, ס'טוט זיך אן אינוועסטיגעישן, נאנאנאנאנא מ'דארף נישט ווארטן אויף די אייסיס זאלן אריינקומען, מ'עט אונז אויס שעכטן דא אין אמעריקע. און מיינטס נישט אז אין וויליאמסבורג און אין בארא פארק איז בעסער ווייל עטס האטס שומרים מיט הצלה מיט די אלע ארגענעזעישענס, ס'עט ענק גארנישט העלפן. רבותי לכו נא ונשובה, מען דארף אנהייבן תשובה צו טון, ס'איז אלול, ס'איז א אלול פון א יאר וואס ענדיגט זיך א שמיטה, וואס דעמאלטס זאגט די גמרא העט משיח קומען, רבותי לאמיר זיך לייגן אזוי ווי אלעזר בן דורדיא דעם קאפ צווישן די פיס, פארוואס האט ער זיך געלייגט דעם קאפ צווישן די פיס? ווייל יעדנ'ס קאפ ליגט צווישן די פיס, דארט ביי די ערווה ליגט יעדנ'ס קאפ, און מען זאל זאגן רבונו של עולם האמיר געזינדיגט איז זיי אונז מוחל. לאמיר נישט כאפן נאך פראסקעס ווייל ס'איז שוין כשל כח הסבל, מען קען שוין נישט מער ליידן יעצט, ס'גייען זיצן די אחים הקדושים אלע ברידער גייען נעבעך זיצן שבעה, חזקל טייטלבוים חזקל שרגא טייטלבוים וואס האט געטאטשט די שוועגערין גייט אויך דארט זיצן, און באזיל טייטלבוים דיין מאשקאוויטש פון נייטרע'ס איידעם, אויך א באקאנטער חזר א פעדעפייל, חזקל טייטלבוים זאגט אז די מעדעצין מאכט אים א קישי, אייוועלט נאמען וואוינט ער מיט שוועגערין יעצט. ר' עמרם בלוי איז אמאל געגאנגען צו א מזרחי'סט צו זיינס א קרוב אים צו געבן מזל טוב ביי די חתונה, יענ ד יענער מזרחי האט חתונה געמאכט, האט מען אים געפרעגט ר' עמרם ביסט משוגע? דאס איז דאך א מזרחי'סט, זאגט ער כ'האב בקבלה, אזוי ווי ס'איז דא הלכות אויף יעדע זאך, איז דא בקבלה פון ירושלימ'ער קנאים וואס מ'מעג און וואס מ'טאר נישט, האט ער געזאגט כ'האב בקבלה אויף חתונות און אויף לוויות רעכנט מען. מאך זיך נישט קיין חשבונות, יעצט דער עולם זאל זיך נישט רעכענען קיין חשבונות, יעדער זאל גיין צו זיי, און יעדער זאל זיי הערן, פרעגן חזקאל טייטלבוים, נחום ראזנבערג זאגט עפעס א מעשה, א שוועגער, איז ער א ליגענער, איז ער א משוגענער, וואס איז מיט אים, און וואס האט ער זיך פארטשעפעט אויף דיר, קען זיין ווייל דו האסט אים ארויסגעווארפן פון קליימער, דו האסט געלאזט מען זאל אים ארויסווארפן און ער האט זיך געבעטן ביי דיר, און קען זיין ס'איז אמת, און טאמער ס'איז אמת, סטאפ מיט די נאנסענס, דו טארסט קיין מוהל נישט זיין, דו טארסט מער נישט זיין קיין רב פון פסק'ענען שאלות פאר כלל ישראל. און קען זיין לייביש איז וועגן דעם נעבעך אזוי ביטערליך אומגעקומען ווייל ער האט מכשיר געווען אלע טרייפות פון די בהמות און די בהמות האבן נישט קיין עליה און קען זיין האט נישט געטארט זיין א פוסק אויך נישט קען זיין די עבירה וואס ער האט געטוהן די משכב זכר צווישן אים און צווישן זלמן לייב פיליפ קען זיין דאס והיא שעמדה לאבותינו ולנו איז נישט פארגעסן געווארן אז דער אייבערשטער זאגט כרת האט ער עס נישט פארגעסן ניין אין די זעכציגער איז איסורי כריתות. יעצט ווער זאגט אז זלמן לייב פיליפ מעג זיין א דיין? מנשה זיין ברודער טאר זיכער נישט זיין, ווייל טאמער פסק'נט ער נאך מראות צו כדומה, מען וועט נישט זאגן ער האט אפשר תשובה געטון ער מעג שוין, אבער געבן פלייש צו עסן נעמען זיין א רוצח אויף בהמות, די בהמה זוכט דאך נעבעך א תיקון, דו דארפסט געבן צו פרעסן פאר גאנץ כלל ישראל, ווייל אהרן איז אזוי בייגעפאלן, יעצט מענדעלע איך וויל דיך פרעגן, אויב די בית דין האט ארויף גערופן דיין דיין, וואס וועסטו טון אז ער רופט דיך ארויף נעקסט, ער קען זאגן ליסן ער איז געווען מיין רב. איך האב געמיינט אז מען מעג וואוינען מיט א זכר צו מיט א אשת איש, איך האב געמיינט מען מעג ווייל מענדל האט דאך עס געטוהן און דער טאטע האט מיר עס געלערנט נישט פון ראבער, סאו איך האב טאקע נישט געוויסט אז מען טאר נישט, וואס וועסטו טוהן ער רופט דיך ארויף נעקסט דו וועסט אויך קומען דארטן זאגן עדות. און נאכדעם דארף מען פרעגן דעם ירמי' טייטלבוים משה אלי' לויפט ארום ער האט מכשיל געווען דא קינדער, בחורים, זאל ער קומען ויבוא על שכרו, וואס עפעס לויפט ער ארום, ער טוט אזוי ווי לעיזער ברלנד און שרייט מען זאל פארן אויף ראש השנה צום הייליגן רעבן און דער רבי וועט דיך ארויסשלעפן ביי די בארד און פאות און דערווייל איז ער געלעגן אויף אפאר אשת איש און אפאר מיידלעך. עס האט איינער אמאל געזאגט א גוט ווארט, וואן הענד וואשעס אנאדער, זאגט אים יענער צוריק, יא, ספעשעלי ווען דעי באוט דוירטי. דאס הייסט אז ביידע נעמען שוחד, עס וואשט איינער דעם צווייטן. זעט אויס אז דאס וואס ר' נחמן האט געזאגט אז ער וועט מיטקומען ווען ראש השנה איז מען זאל קומען אויף ראש השנה און איך ארויסשלעפן ביי די בארד און פאות, זעט אויס דאס איז די וואס האבן געשלאפן אויף זונות און אויף אשת איש מיט מיידלעך וואס זענען נידות. זעט אויס אז דער געהעריגער עולם וואס האט נישט געטון די עבירות, ווי מען זאגט ער דארף נישט האבן רבי נחמן זאל אים ארויסשלעפן פון די בארד און פאות, ס'איז אנבעליוועבל וואס דא טוט זיך, ער לויפט ארום ער פרעדיגט אז ס'דא א באשעפער און מען זאל פארן ראש השנה אויף אומאן און ער זיצט אויף אן אינזל ווייל ער האט מכשיל געווען פרויען. עזרא שיינבערגער'ס ווייב האט מודה געווען אז מיט צוויי פרויען האט זי געזען ווי ער וואוינט מיט זיי. אז ער זאגט אז דאס איז דער תיקון, דאס איז דער תיקון. דאס הייסט דער תיקון איז אזוי, מען זאל וואוינען מיט אן אשת איש, מען זאל וואוינען מיט מיידלעך וואס זיי קומען בעטן פאר העלפ, מען זאל זיך צודעקן מיטן טלית און זאגן יעצט בין איך אין עולם האצילות, אינגאנצן אויסגעטון מיטן טלית זיך צוגעדעקט, רחמנא לצלן, און נאכדעם זאל מען פארן אויף אומאן און בעטן דארטן א תיקון, און מען דארף אהיימקומען און מען קען עס נאכאמאל טון, אוי האט מען אויסגעדרייט דברי אלוקים חיים. איז בעט איך יעדן וואס וועט זיין דארטן מ'זיצט שבעה, יא הגם מ'טאר זיך נישט רעכענען אבער אונז רעכן מיר זיך נישט חשבונות אונז פרעג מיר נאר סתם, פארקערט דו ווילסט חזקל א טובה טון, נחום ראזנבערג איז א שייגעץ א רשע ער זאגט ליגנט, פארקערט עטס ווילט זיך אים נאר א טובה טון, און ירמי'ן פרעגן פארוואס לויפט דיין זון ארום אין די גאנצע וועלט ער האט צו טון מיט די איי אר עס שרייט ער ער האט צו טון מיט די אייער און מיט די עס ער האט געטאטשט בחורים דער בחור וויל זיך נעמען דאס לעבן דער בחור איז אויף העווי העווי מעדיקעישן און נאכדעם זאגט ער נאך ס'איז געווען קאנסענט. ס'איז געווען קאנסענט, דער בחור האט גאר געוואלט. אזוי ווי ברוך מרדכי שרייט, דער בחור איז אריין געקומען פון קאשוי, דער סרולי רובינשטיין איז געקומען פון קאשוי צו פארן, ווייל ער האט געוואלט ברוך מרדכי'ס ערוה. פארשטייסט אין קאשוי האט ער נישט געקענט האבן אן ערוה, האט ער געוואלט ברוך מרדכי'ס ערוה, ברוך מרדכי דער שיינער מענטש, זיין ערוה איז דאס זיסטע וואס איז דא אין די וועלט, רחמנא לצלן. און עטס האלטס אז דער אייבערשטער גייט אונז אזוי לאזן ווייטער? און דער סקווערער ברוך השם מען זאגט מיר, איך בין דאך נישט יעצט אין ניו יארק, מען זאגט מיר אז די גאנצע שטאט האלט אז דער סקווערער איז א חזר און ער איז א חיה, און וואס דארט האט זיך אפגעטון דאס ווייסט יעדער איז במילא מען קען נישט פאפן די וועלט, האסט עוואוידעד דזשעיל, דער אייבערשטער וועט דיר נאך באצאלן, וואטש ען סי וואס ס'קומט נעקסט, ס'איז נאכנישט פערטיג אלעס, אויב דאס מיידל וואס מען האט זיך געלייגט אין סקווער ווייל זי איז א סקווערער איז נאכנישט געווען גענוג א באווייז, קיפ אן וועיטינג, דער אייבישטער האט א מורא'דיגע מעלה, ס'איז א מאריך אף, אבער וגובה דיליה, ער העט נאך אראפ נעמען דוד'לען פון די מעפ, ער העט נאך פון דעם גאנצן שטעטל מאכן עיר הנידחת, וואטש ען סי, קומען חברה פייטן, מען שטעלט אריין א דזשאדזש, און מען גייט נאך יעדן נאכשרייען, העי העי העי העי, איז עס א צד וואס איז פאר דעם לעבן ווען מען כאפט ווען משה מנחם'ן גילטי וואלט עס געווען א צער פארן סקווערער רבי'ן אבער נישט אזא גרויסע צער ער איז אנגעזעטיגט מיט אידיש בלוט ער האט פארגאסן מענטשנס בלוט מיט גיטין מיט צוברעכן שטיבער דער מענטש האט עובר געווען אויף כל עבירות שבין אדם לחבירו סאו ער איז אנגעפיקעוועט מיט אידיש בלוט סאו אים טוט שוין גארנישט וויי אבער דו ווייסט אז מען האט גענומען א בחור און מען האט אים דערהארגעט דאס אלעס מעג מען? עניוועי, איך בין נאך דא אויף א מקוה, איך קען נישט קומען זיי מנחם אבל זיין, אבער יעדער איינער זאל האבן דאס מויל אפן און פרעגן, נחום ראזנבערג זאגט אז דו האסט געזאגט ביסט נכשל געווארן מיט דיין שוועגער ווייל דו האסט גענומען א מעדיקעישאן, אפשר קענסטו אונז אויך געבן די מעדיקעישאן, נישט ווייל אונז וויל מיר נכשל ווערן מיט א שוועגער, נאר נאך די פופציג נאך די זעכציג מאכט זיך שוין אזוי אז נישט יעדער האט א געהעריגן קישוי אבר, מען דארף וויסן וויאזוי צו באהענדלען די זאך, ס'איז אויך א זאך וואס. הער וויזשניצער רבי דער ישועות משה געקומען אמאל אויף אמעריקע האט מען אויסגערופן אז עס וועט זיין א שבת ערגעץ אין די קאנטרי אבער עס זאלן קומען נאר אינגעלייט העכער פערציג און ער האט אנגעהויבן צו זאגן א דרשה עס קומען ווייבער און זיי זאגן די מענער קוקן זיי שוין נישט אן און די פרוי ברויך עס נאך האבן עס האט מיר דערציילט א איד ער איז געווען זעכציג ער איז אריין צום דברי יואל אז ער וויל לעבן אין פרישות דער רבי האט געזאגט איך בין מסכים אבער איין זאך עס האט אראפפאלן א גלעזל און זי האט זיך צוברעכן, דאס קאסט אינגאנצן א האלבן דאללער, זאלסטו וויסן, זי שרייט קולות נישט אויפן גלעזל נאר זי ברויך האבן תשמיש, נישט דאס גלעזל, האט יענער געזאגט, אה, אויב אזוי רבי דארף איך עס טון פאר איר כבוד וועגן, האט ר' מוישלע האט דעמאלטס געזאגט, עס קומען פרויען זיי וויינען זיך אויס, דו ברויכסט שוין נישט, לאזטו דאס ווייב קרענקען, נא נא נא נא נא, דאס איז אויך א זאך וואס פעלט אויס, און נאכדעם איז דא נאך א וויכטיגע זאך וואס פעלט אויס, בין דאס נאך וויכטיגער פון אלעם. כ'הער זאגן אז דער לייביש האט גענומען טאמס א גאנצע וואך. ער האט געפילט הארט בערנס. ווי פאר א שווארץ יאר אויף אים מיט אלע אלטע אידן, וואיי אין די ווארלד גייט עטס נישט יעדעס יאר, צו יעדע האלבע יאר ווען מ'ווערט עלטער, פאר א הארט טעסט, זיי געבן א קוק אריין אויפן הארץ צו ס'איז דא וואלווס פארשטאפט צו נישט, זיי קענען דאס זאגן צו ס'איז פֿינף פראצענט פארשטאפט צו ס'איז צען פראצענט פארשטאפט, כ'הער זאגן אז ער געהאט דרײַ. ארטעריס פארשטאפט, אזוי הער איך, כ'ווייס נישט צו ס'איז אמת ווייל כ'הער דאך ער איז שוין געשטארבן פאר די הצלה איז געקומען, אבער וואטעווער די סטארי איז, ס'איז געווען פאר דריי וואכן צוריק האב איך פארציילט א מעשה, כ'בין געגאנגען צו א דאקטער וואס ער לייגט אריין די פינגער אינעם אחור און ער קוקט צו מ'האט א, פאר א מאן קוקט ער איין זאך און פאר א פרוי קוקט ער נאר צו ס'איז דא העמערוידס, קאלט מיך אפ א איד, זאגט ער איך הער אייך שוין אויס פינף יאר, וואס פאר א גוט יאר האט איר צו פארציילן אז איר גייט צו א דאקטער פאר העמערוידס און די אלע זאכן? זאג איך אים אזוי דאס איר האט נישט אויסגעהערט די גאנצע זאך, איך האב געזאגט איך דערצייל עס באריכות, קודם אז דער עולם זאל וויסן אז אין די יארן, נאך פערציג, נאך פופציג און נאך זעכציג, דארף מען גיין צו געוויסע דאקטוירים וואס מען האט אפילו נישט געוויסט ווען מען איז געווען יונגער, און מען דארף גיין, אדער איינמאל א יאר, אדער איינמאל אין א האלב יאר, מען דארף נעמען א קאלאנאסקאפי און אן ענדאסקאפי מיט די אלע זאכן, מען גייט אריין פון אונטן מען גייט אריין פון אויבן, די אלע זאכן דארף מען נעמען, איך האב א שכן, א שכן, ס ער איז שוין נישט דא און זי איז שוין נישט דא, זי איז געווען א יונג ווייבל, ס האט איר גארנישט געפעלט, זי האט געבליהט און געלאכט, איר מאמע האט איר קיינמאל נישט אנגעזאגט אז מען דארף נעמען אויף די בריסטן א טעסט צו ס איז נישט דא קיין קענסער. די מאמע האט איר קיינמאל נישט אנגעזאגט. אז זי איז געווען אלט פֿינף און פֿערציק יאר האט זי עס באקומען, זי האט זיך געמוטשעט פֿינף יאר, מ'האט איר אראפגעשניטן ביידע בריסטן, ס'האט גארנישט געהאלפן, איז זי געשטארבן, זי האט איבערגעלאזט א שטוב מיט קינדער. זיבעציג אדער אכציג פראצענט פון אלע קראנקייטן היינט איז דא א סעלושען על כל פנים. צו פארלענגערן דאס לעבן צו וכדומה. וואס איז דאס משוגעת אז מ'גייט נישט צום דאקטער? האסט נישט קיין צייט? ביסט דאך נישט קיין מענטש וואס דו פאנטשסט א קלאק. פארוואס איז לייביש נישט געגאנגען צום דאקטער? די גאווערמענט געבט אויס מיליאנען פאר דאקטוירים, זיי געבן אויס פאר העלט, ס'איז דא אן ODA אין וויליאמסבורג, ס'איז דא קוואליטי העלט, היינט זענען זיי שוין איינס, ס'איז דא פרייוועט דאקטוירים, פארוואס פאר א גוט יאר גייט נישט א מענטש צום דאקטער? איי דאונט אנדערסטענד דיס. איך בין אזוי ווי יעדער איך בין שוין אין די יארן גיי איך צום דאקטער, געט מיר די דאקטער אז ער קען מיך זעהן אין זעקס חדשים ארום, א וואך פריער אדער א וואך שפעטער, זאג איך א וואך פריער איז מיר בעסער, ווייל אין די וואך קענסטו נישט וויסן וואס דו קענסט אלץ זעהן ביי מיר. איך בעט נאכאמאל דעם עולם מען דארף צאמשטעלן פון די הצלה א עדיוקעישאנעל פארום. וואס דארטן זאל מען לערנען די אינגעלייט פון דרייסיג ביז פערציג וואס זייערע פראבלעמס זענען, און פון די פערציג ביז פופציג וואס זייערע פראבלעמס זענען און וואס זיי דארפן זיך גיין אויסטשעקן, און פון פופציג ביז זעכציג און פון זעכציג ביז זיבעציג און פון זיבעציג ביז אכציג, און די זעלבע דארף מען מאכן פאר ווייבלעך. דזשאסט ביקאז זי האט חתונה געהאט האסט זי געפירט אונטער די חופה לאזסטו זי אליין אוועקשווימען אויף א שיפעלע, נא נא נא דעטס ראנג, מען דארף זיי פאלאוען און גיידן. און אוודאי דארף מען די זעלבע טון פאר בחורים מיט פאר מיידלעך, אז מען זאל זיי אנהייבן צו לערנען סעקשועל אביוז, און מען זאל זיי לערנען די דעוועלאפמענט אוו דער באדי, און ווען א מיידעלע באקומט איר וסת זאל זי וויסן וויאזוי זיך צו האלטן סענעטערי, נישט די אנדערע מיידעלע חבר'טעס זאגן אה אזוי האט מען קינדער, דער מאן שטופט דארט אריין און אזוי מאכט מען קינדער און בעיביס, רבותי. אונז זעמער, איר הערט, אזוי ווי אין דער סעווענט סענטשערי, זעמער צוריק געבליבן, אונז זעמער גארנישט נארמאל, און מ'דארף דאס אלעס מסדר זיין, ס'איז דא ארגענעזעישאנס, און די גאווערמענט געט געלט פאר אלעם אויכעט, יעצט מאכט אזא פראגרעם וועט זיך שיטן געלט, עניוועי, מיט דעם ענדיג איך דעם הספד, יעדער זאל זיך גיין אויסטשעקן אלע זיינע פראבלעמס וואס ער האט, און ער זאל זען אפשר קען אים מעדיקעישאן אביסל העלפן, וכדומה. און איך בעט נאכאמאל הרב אהרן זאלסט אויפהערן מיט דיין משוגענע שחיטה פאר גאנץ כלל ישראל און עפענען אין פלעטבוש אן אוטלעט סטאר, און מאסקאווי דאק האט מען דארטן געכשר'ט, זאלסט געבן צו עסן פאר דיין קהילה און זאליקא זאלסט געבן פאר דיין קהילה, און מען זאל ארויסווארפן די אלע שוחטים די חזירים די מנובלים, און מען זאל אויכעט ארויסווארפן די אלע. מוהלים די חזירים מיט די מנובלים און מען זאל אנהייבן צו האבן א קלין קאמיוניטי ווייל כ'האב מורא יעצט האלט עס שוין ביי נמ גבע דילעי מען האלט שוין נישט ביי מעריך א כ'האב ענק אויך געוואלט זאגן אז איך בין דא אין אריזאנע אויף א מקווה ס'איז דא די על נינא דאס מאכט אז די היצן פונעם אטלענטיק און די קעלט וואס קומען זיך צאם די די הייסע וועיווס מיט די קאלטע וועיווס, עניוועי, ס'איז צו לאנג איך זאל עס מסביר זיין. יעדע פאר יאר געשעהט עס.
נארמאל אין פיניקס יעצט אין אזא צייט איז ניינטי ביז ניינטי פייוו דעגריס, די וואך שבת, א גאנצע וואך שוין כמעט, אנדערטהאלבן וואכן, איז הונדערט און פינף, הונדערט און צען דעגריס, מ'גייט ארויס אין די גאס מ'קען צאמפאלן. יעצט, אזוי ווי איך בין דאך אן אבל איך מוז זאגן קדיש נאך מיין טאטן נאך מיין מאמען, בין איך אוועקגעפארן אויף טוסאן, טוסאן איז געהייסן ס'וועט זיין ניינציג דעגריס, ווען אין פיניקס איז הונדערט און פינף.
דערווייל איז אין פיניקס געווען הונדערט און פופצן און אין טוסאן איז געווען הונדערט און פיר, אז מ'האט נישט געקענט ארויס גיין אין די גאס, אבער כ'האב אנגעזאגט פאר שבת אז איך וויל אז איינער זאל זאגן קדיש נאך מיין טאטן נאך מיין מאמע, כ'האב געבעטן איינער זאל זאגן שטאטס מיר ווייל כ'האב נישט געוויסט זיכער צו איך וועל קענען זיין אין די גאס, און ער האט ברוך השם געזאגט. נאכדעם האב איך אויפגעקאלט א איד וואס ער איז א חבר מיינער, ער וואוינט אין לאס אנדזשעלעס, כ'האב געזען אז דארט איז אינגאנצן אכציג דעגריס, זאג איך אים הער אויס ס'איז אכט אינדערפרי דא אין. פיניקס, און איך וויל קומען אויף שבת, איך האב מיר דינגען א האטעל, אזוי וועל איך כאטש קענען גיין דאווענען א שעה, און ער הערט אויס דעם האטליין, ער וואוינט אין לאס אנדזשעלעס, ער איז אויך אין יאר נאך זיין טאטן, איז האב איך אים געזאגט איך דארף ווייל איך זאג קדיש, זאגט ער איך וויל דיך בעטן א טובה, דער קאשויער רב פלעגט זאגן אז ווען צוויי מענטשן רעדן זיך דורך איז ויקשב השם וישמע, וואס אונז זעמיר מחליט הערט אויס דער אייבישטער און ער איז מסכים, קיצור איך בעט דיך א טובה זיץ וואו דו ביסט ווייל ס'איז א וועג פון זיבן שעה, און נארמאל. אין זיבן שעה ס'איז אכט אין די פרי איז טאג ווי דא ממש פארן זמן ס'מאכט זיך אביסל טרעפיק וועסטו מחלל שבת זיין דער קדיש איז נישט ווערד וויפיל חילול שבת זאגט ער איך קען דיך נישט אינזינען ווייל איך בין אויכעט יעצט אין יאר נאך מיין טאטן טאטע איז יעצט אוועק פאר חדשים צוריק איז במילא האט ער געבעטן אז כ'זאל זיצן דא און כ'זאל בעטן איינער זאל זאגן קדיש און כ'האב אזוי געטון יעצט איז דא דא א מורא'דיגע זיי האבן צוגעשטעלט א ספעשל עמורדזשענסי טשענעל און אויף מיין אינטערנעט אויפן סמארטפאון קומט אריין יעדעס מאל ווארנינג. כ'הער אז אין פלארידע איז געווען און אין אלאבאמע איז געווען די טארנעידאס מיט אלעם ס'האט חרוב געמאכט אלעס, אין קאליפארניע איז אויך געווען די זעלבע אבער דארט איז געווען עפעס א פייער אז זיי האבן אפגעשפארט די מעין ראוד נאמבער טען מיט נאך עפעס א ראוד וואס פארט אריין טערטי נײַן דאכט זיך מיר וואס פארט אריין אויף לאס אנדזשעלעס, כ'האב מזל כ'בין נישט געפארן כ'וואלט געבליבן געווען אינמיטן די גאס אום שבת אין די קאר כ'וואלט נישט געהאט וואו צו גיין אפילו. איז האב איך אים געפאלגט, כ'האב נישט געוואוסט פון דעם אבער דאס האב איך געזען ערשט שפעטער ווען כ'האב דעסיידעט אז איך פאר נישט. עניוועי, כ'בין געפארן אויף טוסאן, מ'האט דארט אויך נישט געקענט גיין אין די גאס, נישט געקענט ארויסגיין שבת, נישט מעגליך אזוי, דו האסט א קאר, צינדסט עס אן, פילסט נישט די היץ אזוי, ס'געווען איין נאכט כ'בין געשטאנען ביים מאכן די פלענס אין די מקווה, געשטאנען אין די גאס אפאר מינוט, אזוי בין איך געזעסן אין בית מדרש און לעבן בית מדרש בויט מען די מקווה. כ'בין אהיימגעקומען, אין האטעל בין איך ממש צאמגעפאלן אין בעט, כ'האב נישט געקענט גארנישט טון, דריי שעה בין איך אין א קאמע אריינגעפאלן פון די היץ, ס'איז אנבעליוועבל וואס דא טוט זיך, באט עניוועי איך זאג עס נאר וועגן דעם ווייל א מענטש ווייסט נישט וואס דאס הייסט ארויסצואווארפן א צווייטן פון א בית מדרש, איך האב זיך געבעטן ביי רב לייביש'ן רב לייביש לאמיך קומען דאווענען ביי דיר, איך קען מיך אויך צוריקהאלטן פון נישט צו רעדן ביים גאנצן דאווענען אפילו ביי גברא לגברא, ס'געווען דא א איד אין אמעריקא, וואו איז דער איד געווען? און ער האט געדאווענט אין קלויזענבורג פלעגט ער אלץ שרייען אויף די אינגעלייט אז עטס קענטס זיך נישט צוריק האלטן פון צו רעדן ביים דאווענען צוויי שעה וויאזוי זאל איך ענק גלייבן אז עטס האלטס ענק צוריק אינדערהיים צוועלף טאג נישט אנצורירן די פרוי אזוי פלעגט ער זאגן אז דאס ווייזט אז עס איז נישט דא קיין יראת שמים שוין ס'זאל שוין זיין בלע המות לנצח ומחה השם אלקים דמעה מעל כל פנים מען האט אים ארום געשלעפט מער וויפיל מען האט געדארפט. ביינאכט א לוויה בייטאג א לוויה איז געגאנגען אביסל אווערבאורד, רבותי לאמיר זיך ארויסלערנען אז שחיטה איז נאר פאר יעדע קהילה נישט פאר גאנץ אמעריקע, און דיינים זענען נאר וואס זענען אפגעהיטן נישט וואס זענען חזירים, און פון קיין שול טאר מען קיינעם נישט ארויסווארפן ווייל דו ווייסט נישט פאר בשלמי הרעה הזאת, מיידלעך טארן נישט פארן ארומבאמען, זיי טארן נישט האבן דרייווער לייסענס און בחורים אויך נישט, און ס'איז אלול, לאמיר תשובה טון.